מען גייט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כא, פרשת וירא, שיחה א', די ערשטע שיחה אין פרשת וירא אין חלק כא, עמוד איין און זעכציק אין ליקוטי שיחות, זייער א געשמאקע שיחה, דער רבי וועט דערציילן די באוואוסטע מעשה וואס איז געווען מיטן רבין רש"ב ווען ער איז געווען א קליין קינד, און מיטן צמח צדק, און דער רבי וועט עס מסביר זיין בטוב טעם, מ'וועט פרעגן אפאר שאלות אויף דעם, דאס מסביר זיין זייער געשמאק וואס די מעשה מיינט פאר אונז, און צום סוף וועט דער רבי אפלערנען פון דעם וואס מיר קענען זיך אפלערנען דעם א געוואלדיגן לימוד אין דעם ענין פון חינוך ווי מען דארף מחנך זיין קינדער און ווי קינדער זענען גרייט און זענען מסוגל צו נעמען אזא סארט חינוך. אות א', מ'האט שוין גערעדט כמה פעמים, מ'האט שוין כמה פעמים דערציילט דעם סיפור פון רבין מהורש"ב, דער רבי נשמתו עדן, דער רבי שלום בער נשמתו עדן, וואס האט פאסירט ווען ער איז געווען א קינד פון פיר אדער פינף יאר, און ס'איז געווען בשבת פרשת וירא. דער רבי נשמתו עדן איז אריין צו זיין זיידן כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק צו מקבל זיין די ברכה בשייכות מיט זיין יום הולדת וואס ער איז געבארן געווארן כ' מרחשוון תרכ"א, כ' חשוון שנת כתר"א, און דער צמח צדק איז דאך נסתלק געווארן י"ג ניסן תרכ"ו, דערפאר איז יעמאלט אין וירא איז ער געווען פֿיר אדער פֿינף יאר אלט, און ער האט זיך פארנאנדערגעוויינט, ער האט געוויינט פאר דעם זיידן דעם צמח צדק, זאגנדיק, פארוואס האט זיך דער אויבערשטער באוויזן צו אברהם אבינו, און צו אונז, צו אים, באווייזט ער זיך נישט? א געוואלדיקע שווערע שאלה האט דער קינד געהאט. פארוואס האט זיך דער אייבערשטער, שטייט וירא אליו השם, דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו, ס'איז געווען אין שבת פרשת וירא, און פארוואס צו אים האט ער זיך נישט באוויזן, און האט געוויינט? האט אים דער צמח צדק געענטפערט, אז א איד א צדיק, צו נײַן און נײַנציק יאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערד אז דער אויבערשטער זאל זיך באווייזן צו אים. דאס איז געווען דער ענטפער פונעם צמח צדק. דער רבי נשמתו עדן האט געפרעגט דעם צמח צדק מיט וויינענדיגע רייד, פארוואס האט זיך דער אייבערשטער באוויזן צו אברהם אבינו? און צו מיר נישט, און דער צמח צדק האט אים געענפערט אז א איד צו ניין און ניינציג יאר, און ס'איז א גירסא א איד א צדיק צו ניין און ניינציג יאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערד אז דער אויבערשטער זאל זיך צו אים באווייזן, דאס איז די מעשה. ב', אות ב' סיפורי רבותינו נשיאינו בכלל, ובפרט די וועלעכע זיי אליין האבן אונז מגלה געווען על מנת לפרסמם, יעדע מעשה פון רבותינו נשיאינו קען מען זיך עפעס אפלערנען, ובפרט אז זיי אליין האבן עס דערציילט, זיי האבן עס מגלה געווען על מנת לפרסמם, זענען דאך זיכער מדוייק בכל פרטיהם. אפילו די סיפורים וועלעכע האבן פאסירט בקטנותם לכאורה א זאך וואס איז פאסירט מיט א קינד פון פיר פינף יאר, וואס קען מען זיך אפלערנען פון דעם? זאגט דער רבי ניין, אפילו די סיפורים וועלכע האבן פאסירט בקטנותם, איז דערפון גופא וואס רבותינו און נשיאינו האבן דערציילט די סיפורים וואס איז געווען מיט זיי ווען זיי זענען געווען קליינע קינדער, בפרט על פי מאמר חזל, די גמרא אין ברכות זאגט דאך אז בוצין בוצין מקטפיה ידיע. בוצין בוצין מקטפיה ידיע איז א אויסשפראך אין די גמרא, און ווי איך רעד וועגן זיך ווי איך האב עס געלערנט אלעמאל ביז אפאר יאר צוריק ווען איך האב געלערנט די שיחה, האב איך עס געלערנט נישט ריכטיג, מען טייטשט מען זאגן ווי די גמרא וואס די גמרא מיינט באמת, ווי דער אמת איז דער טייטש פון דעם בוצין גייט. אויף אויף אידיש הייסט דאס קאלעוואסע, ס'איז אזא סארט זאך וואס די גמרא רופט עס אן, און איז אויפן לשון פון די גמרא הייסט דאס בוצין, בוצין בוצין מקטפיה ידיע, בשעת זיי הייבן אן צו וואקסן ווייסט מען אז דאס איז די איינציגע זאך וואס מען זעט אז ווען ס'קומט ארויס, ס'איז זייער א גרויסע פירה אדער אדמה, ווען ס'הייבט אן צו ארויסקומען קען מען שוין זען ווי ס'וועט אויסוואקסן וועלכע ס'וועט זיין א גוטע און וועלכע נישט, גייט דאס אויכעט במילא אויף רבותינו נשיאינו אויכעט, אז בשעת עס זענען געווען קליינע קינדער האט מען דערציילט א מעשה פון זיי, איז שוין יעמאלט האט מען געקענט זען וואס וועט זיין מיט זיי ווען זיי וועלן אויסוואקסן. און די גמרא ברענגט דארטן א געשמאקע מעשה, וואס דאס, ווי קומט אריין דער ווארט בוצין בוצין מקטפיה ידיע, די גמרא דערציילט אז אביי ורבא זענען געווען קליינע קינדער, און זיי זענען געזעצן ביי אין פראנט פון רבה רבה האט זיי געפרעגט א שאלה אז מען גייט בענטשן צו וועמען בענטשט מען האבן זיי ביידע געענטפערט אז מען בענטשט לרחמנא מען בענטשט צום אייבערשטן פרעגט זיי רבה וואו איז דער אייבערשטער איז רבא האט געוויזן אויפן דאך האט געוויזן ארויף און אביי איז ארויס געגאנגען מיט זיי אינדרויסן און האט זיי געוויזן אויפן הימל אויפן אייבערשטן, האט רבה האט רבה זיי געזאגט אז איר ביידע וועט וואקסן תלמידי חכמים, זיי זענען געווען קליינע קינדער, און באלד לויט זייער ענטפער האט ער געזען וואס זיי גייען אויסוואקסן, אויף דעם זאגט די גמרא ווי ס'איז באוואוסט דער ווארט אז בוצין בוצין מקטפיה ידיע. איז פארשטאנדיג, לויט דעם וואס די גמרא דערציילט, איז אפילו דער רבי רשב איז געווען פיר אדער פינף יאר אלט, אז זיי זיינען נישט נאר אן ענין פון וועלכן מען קען ארויסנעמען א הוראה אין עבודת השם, פון די מעשה, יעדער מעשה קען מען ארויסנעמען א הוראה אין עבודת השם, אזוי ווי מען דארף ארויסנעמען פון יעדער זאך וואס מען זעט אדער מען הערט, באוואוסטער ווארט פונעם בעל שם טוב, אז יעדער זאך וואס א איד זעט אדער הערט, קען אז דארף ער זיך עפעס אפלערנען פון דעם אין עבודת השם נאר איז נאך מער ווי דעם פון יעדן זאך דארף מען זיך אפלערנען אז מען רעדט וועגן א נשיא מען רעדט וועגן רבותינו נשיאינו איז נאר נאר זיי אנטהאלטן א תוכן מיומד א תוכן מיוחד וועלכן מען דארף לערנען און פארשטיין איז אין דעם סיפור האמור ניט פארשטאנדיק. וירא השם אל אברם, דער רבי פרעגט א מורא'דיגע געוואלדיגע קשיא, שטייט וירא אליו השם אל אברם, שטייט שוין פריער און צוויי מאל אין פרשת לך לך, מיר האלטן ערשט אין פרשת וירא, ס'שטייט וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, אין פרשת לך לך שטייט צוויי מאל וירא השם אל אברהם, שטייט איינמאל וירא אליו השם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, דערנאך שטייט א צווייטן מאל. פארוואס איז געווען די בכי' פון רבי'ן נשמתו עדן אויף דעם וואס דער אויבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו און צו אונז אים? באווייזט ער זיך נישט בקשר מיטן פסוק אין פרשת וירא און נישט פון פרשת לך לך. א געוואלדיגע שווערע שאלה. דער רבי רש"ב גייט אריין צום צמח צדק אין פרשת וירא און ער וויינט און ער זאגט אים וירא אליו השם, פארוואס ביסטו נישט געקומען צוויי מאל פריער שטייט דאך שוין וירא אליו השם, וואס איז דא עפעס אזוי די וויכטיגקייט אין דעם וירא מער ווי די אנדערע? דער רבי טרייט צו ענטפערן וועגן דעם צווייטן מאל וירא השם אל אברהם אין פרשת לך לך, קען מען זאגן פארוואס ער פרעגט נישט אויף דעם, ווייל דער רבי נשמתו עדן האט דאך אפשר דעמאלט נישט געלערנט דעם פסוק, ער איז געווען א קינד פון פיר פינף יאר אלט, היות ווי דער פסוק איז כמעט אין סיום הסדרה פון לך לך. ווי עס פירט זיך בכמה מקומות דער סדר הלימוד מיט קינדער, אז מען לערנט מיט זיי יעדע וואך נאר א טייל פון פרשת השבוע, מען קען דאך נישט אניאגן מיט א קינד פון פיר פינף יאר די גאנצע פרשה, מען וויל לערנען מיט זיי די פרשה יעדן וואך, לערנט מען זיי נאר אביסל. איז דאס קען מען ענטפערן אויפן צווייטן וירא. אבער בנוגע צום ערשטן מאל וירא השם אל אברהם אין פרשת לך לך וואס שטייט אין תחילת הסדרה האט ער דאך יא דעמאלט יא געלערנט, אויב אזוי, פארוואס איז זיין פאנאנדערגעוויינקייט געווען נישט געקומען בקשר מיט דעם פסוק? ער וויינט נאר אויף דעם וירא דעם דריטן מאל גאר אין פרשת וירא. מילא מ'קען נישט ענטפערן אז אז ער האט נישט געוואוסט, דעם צווייטן אפשר האט ער נישט געוואוסט ווייל ס'איז אין סוף פרשה, דעם ערשטן האט ער דאך זיכער געוואוסט. אות ג'. בפשטות דער רבי וועט טרייען צו ענטפערן עפעס און ער וועט עס אפפרעגן. בפשטות יש לומר דעם טעם ווען ער איז אריין צום צמח צדק צו מקבל זיין די ברכה בשייכות מיט זיין יום הולדת איז דאס געווען בשבת פרשת וירא דערפאר האט ער געפרעגט אויף דעם אויף דעם וירא און דערפאר האט ער געוויינט. האט ער דעריבער געפרעגט אויף דעם ענין וואס ער האט געלערנט דעמאלט, שבת פרשת וירא האט ער געלערנט די פרשה פון וירא, און ער איז אריין צום צמח צדק נעמען א ברכה אויף זיין יום הולדת, האט ער דערפאר געפרעגט אויף דעם וואס ער האט געלערנט דעמאלט אויף וירא אליו השם וואס שטייט אין פרשת וירא, מה שאין כן אין דער וואך פון פרשת לך לך איז נישט געווען קיין סיבה אויף אריינצוגיין צום צמח צדק אויף זיך טרעפן מיט אים און בעטן א ברכה, ווען איז ער אריין? שבת פרשת וירא. שבת פרשת וירא, וואס איז געווען זיין יום הולדת, איז ער אריינגעגאנגען צום צמח צדק, און דער צמח צדק האט ער געזאגט דעם צמח צדק, שטייט וירא אליו וירא השם וירא אליו השם, פארוואס נישט צו מיר? דער רבי זאגט אין הערה אכט א הערה אויף דעם זייער געשמאק, אבל ראה ספר השיחות קיץ ת"ש, אז איך בין אלט, דער רבי רשב זאגט, אז איך בין אלט געווען פיר יאר, פלעג איך אלע טאג אריינגיין צו דעם זיידן אין חדר. וואס קען זיין ער פלעג אריין גיין און דא איז געווען א ספעציעלע זאך וואס ער איז אריינגעגאנגען און בעט א ברכה צו זיין יום הולדת איז לכאורה קען מען געבן דעם ענטפער אז דערפאר וויבאלד ער איז אריינגעגאנגען אין פרשת וירא שטייט דאך אז ס'איז געווען אין שבת פרשת וירא יא בשבת פרשת וירא איז ער אריינגעגאנגען צו אים שבת פרשת וירא האט ער געפרעגט אויף דעם וירא זאגט דער רבי לכאורה דאס איז א גוטער ענטפער אבער עס בלייבט אבער די שאלה פארוואס האט דער צמח צדק אים געענטפערט נאר וועגן וירא אליו השם פון פרשת וירא? ער אליין איז אריינגעגאנגען אין פרשת וירא האט ער געפרעגט אויף פרשת וירא, אבער דער צמח צדק האט געדארפט מעורר זיין אז וירא השם אל אברהם איז שוין געווען פריערט אין פרשת לך לך, און נישט נאר איינמאל נאר צוויי מאל. דער צמח צדק האט גארנישט געזאגט, צמח צדק האט אים נאר געענטפערט, ביסט גערעכט, אבער זאלסט וויסן אז א איד א צדיק צו ניין און ניינציג יאר איז מחליט אז ער גייט מאכן א ברית, איז ער ווערד אז דער אייבערשטער זאל זיך אים באווייזן, און ער דערמאנט גארנישט די פריערדיגע צוויי. די שאלה ווערט נאך גרעסער, דער ענטפער פון צמח צדק אז דער אויבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו ווייל ער האט מחליט געווען אז ער דארף זיך מל זיין, פארענטפערט נאר דעם פסוק ס'ענטפערט נאר דעם פסוק אין וירא, וירא אליו השם פון אונזער סדרה, וואס איז געקומען נאך די החלטה זיך צו מל זיין. עס בלייבט אבער די שאלה און דער געווען בנוגע וירא השם אל אברהם פון פרשת לך לך, וואס זענען געווען איידער ער האט זיך מל געווען. א געוואלדיגע שווערע שאלה. איז די ערשטע שאלה האבן מיר אויף דעם וואס דער אויפן רבי'ן נשמתו עדן, וואס ער לכתחילה האט נישט געפרעגט אויף די ערשטע צוויי, ער האט געפרעגט נאר אויף דעם, און לאמיר זאגן מיר וועלן ענטפערן אז וויבאלד עס איז געווען פרשת וירא האט דאך דער צמח צדק לכאורה אים געדארפט מעורר זיין אז ס'שטייט שוין צוויי מאל פריער. נאך א שאלה, נאך א שאלה וואס איז דא אויפן צמח צדק, דער צמח צדק האט זיך אים פארענטפערט נאר פארוואס דא שטייט, אז דא שטייט וירא אליו השם, פארוואס? ווייל ער האט זיך מל געווען, ער האט נישט פארענטפערט פארוואס ער האט זיך באוויזן צו אים די פריערדיגע צוויי מאל, שטייט דאך שוין צוויי מאל פריער וירא וירא השם אל אברהם, א געוואלדיגע צוויי שווערע שאלות וואס דער רבי פרעגט אויף די מעשה וואס דער צמח צדק האט אים געענטפערט. אות ד' דער רבי וועט געבן נאך א ענטפער און אויכעט עס אפפרעגן לכאורה קען מען זאגן דעם ביאור בזה די צוויי מאל וירא אין פרשת לך לך זענען געווען א הקדמה והכנה צו אן אמירה וואו זעט מען דארטן שטייט מ'האט שוין געזאגט פריער וירא אליו השם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ער האט זיך באוויזן צו אים צו אים זאגן עפעס. די צוויי מאל וירא איז דא א הקדמה און א הכנה צו עפעס וואס קומט נאכדעם, במילא האט נישט קיין ארט דער וירא צו איינעם צו וועלכן ס'איז נישט דא די אמירה. מען קען פארענטפערן זייער געשמאק, דער צמח צדק אויף די וירא'ס האט נישט געהאט קיין שאלה, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם און ער גייט אים עפעס זאגן, איינמאל זאגט ער אים לזרעך, דעם צווייטן מאל זאגט ער אים עפעס אנדערש, מה ש איז דערפאר פרעגט ער נישט אויף דעם, מה שאין כן דא אין דעם וירא איז דאך נישט געווען קיין אמירה, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב והוא יושב פתח האוהל כחום היום, און דער אייבערשטער זאגט אים גארנישט, אויף דעם פרעגט דער צמח צ דער רבי רש"ב, פארוואס ווייזט ער זיך נישט צו מיר? מה שאין כן אין אונזער סדרה איז נישט געווען קיין אמירה אדער כיוצא בזה, בהמשך צו דעם וירא איז גארנישט געווען, דער וירא איז געווען אן ענין פאר זיך, און דערפאר האט זיך דער רבי נשמתו עדן פארנאנדערגעוויינט דווקא בקשר צו דעם וירא, זייער א געשמאקער ענטפער. אין די אנדערע צוויי האט ער נישט געהאט קיין שאלה ווייל דער אייבערשטער באווייזט זיך צו אברהמ'ן אים צו זאגן עפעס, ממילא צו מיר דארף ער זיך נישט באווייזן ער דארף מיר נישט זאגן עפעס, אבער אז ס'קומט אז ער באווייזט זיך צו אים, נאר ער באווייזט זיך צו אים און ער זאגט גארנישט, פארוואס נישט צו מיר? אבער דער רבי זאגט ס'איז נישט אויסגעהאלטן דער ענטפער, א געשמאקע ענטפער, אבער דאס איז נישט אויסגעהאלטן, פארוואס זאגט דער רבי ווייל אפילו אויב דער וירא איז געווען צוליב אן אמירה, געפינט מען דאך בכמה מקומות, מיר געפינען אין דער פרשת לך לך און אין נאך ערטער, וואו עס שטייט ויאמר השם אל אברהם, אן דער הקדמה פון וירא השם, מען טרעפט אז דער אייבערשטער האט גערעדט צו אברהמען אן זאגן וירא, ויאמר השם אל אברהם, און מען האט געטראפן יענע וואך, ווי הייבט זיך אן די פרשה? אן אן וירא, ויאמר השם אל אברהם לך לך, וואס זעה איך פון דעם? איז דאך דערפון משמע אז אויך דא איז דער וירא אן ענין לעצמו, נישט נאר צוליב דער אמירה, איז ממילא ווערט דאך קושיא לדוכתא, ווערט דאך די שאלה ווייטער צוריק, פארוואס האט דער צמח צדק דווקא אנגעכאפט אט דעם וירא, מען קען נישט ענטפערן וויבאלד אז דא איז געווען א וירא אן אן אמירה, ניין, ווייל וואו ס'שטייט, ס'קען זיין אמירה אן וירא, און ס'דא אמירה מיט וירא, דערנאך איז דא א וירא וואס איז פאר זיך אליין, און די ראיה איז אז ווען דער אייבערשטער קומט צו אברהמ'ן, קומט ער אמאל צו אים ויאמר ה' אל אברהם לך לך, אן וירא, וואו ס'שטייט וירא איז דאך עס א ספעציעלע זאך,

אויך דער וירא פון אונזער סדרה האט געהאט א סיבה, א מטרה מיוחדת, ווי רש"י אין פשוטו של מקרא זאגט, לבקר את החולה. און ביי דעם רבי'ן נשמתו עדן איז דאך נישט געווען די סיבה. איז ממילא פארוואס וויינט ער דא? איז דאך אינגאנצן נישט פארשטאנדיג. זעסט אז דער וירא וואס דער אייבישטער איז געקומען זיך זען צו אברהמען איז געווען מיט א סיבה לבקר את החולה אויב ס'איז געווען לבקר את החולה דער צמח צדק דער רבי רש"ב איז פיר פינף יאר אלט ער נישט קיין חולה וואס וויינסט דו פארוואס דער אייבישטער האט זיך נישט באוויזן צו דיר זייער געשמאק בלייבט דאך ווייטער די שאלה פארוואס האט ער זיך פארוויינט דער רבי נשמתו עדן צום צמח צדק אות ה' אין בעל הטורים אין אונזער פרשה שטייט אז וירא אליו השם, וואס עס שטייט אין אונזער פרשה איז געווען בשביל המילה, אזוי זאגט דער בעל הטורים, אין זכות וואס אברהם אבינו האט מקיים געווען מצוות מילה האט זיך דער אייבישטער באוויזן צו אים, על פי זה וואלט מען געקענט לכאורה פארענטפערן אז אין דעם איז באשטאנען די טענה און געוויין פון רבי'ן נשמתו עדן. מיר האבן נאך א ענטפער וואס מען קען זאגן, און דער רבי האט עס אויכעט אפגעפרעגט. מ'האלט שוין ביי דעם דריטן ענטפער, געשמאקע ענטפערס, אבער מען קען עס נישט ניצן. לויט דעם ווי דער בעל הטורים זאגט אז ער איז געקומען צוליב אין זכות וואס אברהם האט מקיים געווען די מצוה, קען מען דאך זאגן אז אין דעם איז באשטאנען די טענה און געוויין פון רבי'ן נשמתו עדן. וואס איז דיין טענה? וויבאלד אז אויך ביי אים איז דא דער זכות פון מילה. דעריבער קומט אויך אים דער שכר פון וירא אליו השם, זייער געשמאק, ער האט דאך עכט געהאט א ברית. דער רבי לייגט צו אין הערה פֿערצן, לכאורה איז דאך זיין, לכאורה קען מען זאגן וואס אויף דיין אויסצוג ביסט דאך שוין א אינגל פון פֿיר פינף יאר, ביי אברהם אבינו איז דער אייבישטער געקומען שלישי למילתו און האט נאך געפילט די מילה, ער האט ערשט געמאכט די מילה, דו ביסט שוין פֿיר פינף יאר אלט, וואסערע טענות האסטו פלוצלינג אז דער אייבישטער זאל זיך באווייזן צו דיר? האסט נישט געמאכט קיין ברית היינט און נישט נעכטן, זאגט דער רבי, ואף שמילתו היתה זמן רב לפני זה, ער איז שוין געווען פיר אדער פינף יאר אלט, צריך להיות המסובב נתינת השכר וירא אליו השם, כשיכול להבינו ולקבלו בן ד' ויותר, ער האט יא א ריכטיגע טענה, הגם אז ער האט נישט געמאכט יעצט דעם ברית, ווען ער האט געמאכט דעם ברית אברהם אבינו איז געווען ניין און ניינציג יאר אלט, האט ער זיך באוויזן צו אים גלייך נאכדעם, איך בין געבארן געווארן ביי אכט טעג האט מען געמאכט א ברית, צו ביים רבי'ן נשמתו עדן איז געווען דער ברית א נדחה, נישט קיין חילוק אויב עס איז געווען אלץ ווען ער איז געווען א קליין קינד פון אכט טעג אדער צען טעג אדער פופצן טעג, ממילא ווען קען זיך דער אייבישטער באווייזן צו מיר, ווען איך הייב אן פארשטיין, פיר פינף יאר אלט, האב איך א טענה פארוואס קומסטו זיך נישט באווייזן צו מיר, פריער וואלט איך נישט געוואוסט אפילו וואס דאס איז, ער איז צו קליין. דער רבי לייגט צו, ויומתק ביות, ויומתק זה בפרט על פי הידוע, אז ער האט יא א ריכטיגע טענה, נישט נאר ווייל שכר קען ער נעמען ווען ער איז שוין א פארשטאנדיגער אינגל, נאר אויכעט שמילה היא פעולה נמשכת, ווי דער רבי ברענגט אראפ אין ליקוטי שיחות חלק ג', אז אין אינעם ענין פון פון מילה איז דא צוויי זאכן, ערשטנס איז דא דער אראפנעמען די ערלה וואס דאס איז איינמאל, און דערנאך וואס ער איז א געמאלעטער, דאס האט ער א גאנצן לעבן. וואו זעט מען אז ער האט עס א גאנצן לעבן? ברענגט דער רבי צוויי ראיות דארט אין ליקוטי שיחות אין חלק ג'. ערשטנס זעט מען דער רמב ם, דער רבי שטעלט זיך אויכעט פונעם ראגעטשאווער, וואס דער ראגעטשאווער זאגט אין מפענח צפונות וועגן דעם ענין אז מילא איז א פעולה נמשכת א גאנצן לעבן. וואו זעט מען עס אין רמב ם? דער רמב ם זאגט אז איינער איז מושך בעורלתו איז ער פוגם בבריתו של אברהם אבינו. לכאורה איז ער דאך שוין געווען א געמאלעטער, וואס האלט מען אז ער איז מושך? ווייל א גאנצן לעבן איז דא די מצוה פון מילה וואס איז אלעמאל דא נאך א ראיה ברענגט דער רבי פון דוד המלך שטייט א מעשה דוד המלך איז געווען אין אין בית מרחץ און האט געזען ערום מן המצוות ביז ער האט געזען אז ער האט דעם ענין פון מילה האט ער די מצוה פון מילה אפילו יעצט ווען ער איז נישט קיין קליין קינד ס'איז נישט נאר איינמאלדיגע מצוה ס'א פעולה נמשכת ממילא איז פארשטאנדיג די לכאורה איז פארשטאנדיק יעצט פארוואס דער רבי רשב האט געוויינט, אויב דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהמען, ווייל ער האט געטאן דעם ברית ווי דער בעל הטורים זאגט, דארף ער זיך צו מיר אויכעט באווייזן, איך האב דאך אויכעט געמאכט א ברית. און אויף דעם, יעצט וועט מען פארשטיין דעם צמח צדק'ס ענטפער, און אויף דעם האט אים דער צמח צדק געענטפערט, אז מען קען זיך נישט פארגלייכן צו אברהמען. וויל זיך פארגלייכן צו אברהם אבינו וואס זיין מצוות מילה האט געהאט א מעלה מיוחדת, וואס האט דער צמח צדק געענטפערט? ער האט זיך מל געווען צו ניין און ניינציג יאר, און דערפאר האט ער דווקא זוכה געווען צום וירא. איז לכאורה א זייער א געשמאקן שאלה, וואס דער רבי רשב וויינט, זייער א געשמאקער ענטפער, דער רבי וועט זאגן איך קען עס נישט ניצן, צוליב צוויי סיבות קען איך עס נישט ניצן, נאכדעם וועט קומען וועט ווייטער בלייבן די דריי שאלות, מיר וועלן באלד מסביר זיין וואס איז די דריי שאלות נאכאמאל, אין אות וו וועט דער רבי אנהייבן צו ענטפערן פארוואס וואס וואס איז דא געווען, וואס האט דער רבי נשמתו עדן געפרעגט, און וואס האט אים דער צמח צדק געענטפערט, און ס'וועט אראפגיין אלע שאלות די שאלה פארוואס דווקא אין וירא פארוואס דער צמח צדק איז נישט מעורר אז שטייט שוין צוויי מאל פריער וירא און לכאורה ענטפערט ער דאך נאר אויף דעם וירא פארוואס דער אייבערשטער האט זיך באוויזן אלס דעם ברית פארוואס האט ער זיך באוויזן צו אים אין די פריערדיגע צוויי מאל אין פרשת לך לך אלץ וועט ווערן פשוט כפתור ופרח פארשטאנדיג געשמאק נאך דעם וועט קומען ווי געזאגט פריער די הוראה ברורה וואס מען דארף יעדער איינער נעמען און וויסן וואס מען קען היינט און ווי מען קען היינט מחנך זיין קינדער אין די העכסטע דרגות אפילו ווען זיי זענען יונגע קינדער וואס ס'האט זיך געביטן דער טבע וואס אמאליגע צייטן איז דאס נישט געווען און היינט איז דאס יא דא און דער ענטפער וועט זיין זייער פשוט וואס מער ס'ווערט חושך דארף מען האבן מער ליכט ממילא איז אפילו אזא קינד אויכעט ווי מ'וועט זען באלד אין די שיחה. אבער דער רבי זאגט אויף דעם תירוץ וואס מ'האט ערשט געענטפערט, לכאורה לייגט זיך זייער געשמאק אין קאפ, והראיה ס'איז געווען א סברה ביים רבין צו ענטפערן די שאלה מיט דעם, זאגט דער רבי ניין, אבער דאס איז א דוחק גדול, נישט סתם איך קען עס נישט אננעמען, ס'איז א דוחק גדול, ווייל, ווי געזאגט פריער, צוויי סיבות, א', רשי איז מפרש כנל, אז דער וירא אליו השם איז געווען נישט סתם א שכר בשביל המילה. דאס אלס איז געווען גוטע ענטפער לויטן בעל הטורים. רשי זאגט דאך אז ס'איז געווען נישט בשביל המילה, וואס זאגט רשי קלאר? לבקר את החולה. אזוי שטייט קלאר אין רשי. אינטערעסאנט, דער רבי לייגט צו הערה אין פופצן, דער רמבן לערנט נישט ווי רשי. אלא שברמבן פרשתנו קרוב לסופו משמע, דזה גופא שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו לבקר את החולה, היה רק לכבוד לו וואס איז עס געווען זאגט דער רמבן גמול על מצוות מילה אקעי איז דער רמבן מיט די בעל הטורים לערנען אזוי אבער מיר דארפן דאך רעדן דא וועגן א בן חמש למקרא פשוטו של מקרא בפרט ווען מען רעדט דאך דא וועגן א קינד פון פיר פינף יאר אלט ווי דער רבי רשב איז געווען יעמאלט זאגט דער רבי און פירוש רשי על התורה איז דאך אויך פאר א בן חמש למקרא זייער געשמאק ער איז דאך געווען יעצט א בן חמש, איז מסתבר אז די שאלה פון רעבן נשמתו עדן זייענדיג א קינד פון פיר אדער פינף יאר איז אויסגעהאלטן לויט פירוש רשי אויפן פסוק, וואס זאגט רשי? אז ער איז געקומען לבקר את החולה, בלייבט ווייטער די שאלה פארוואס האט דער רבי רשב געהאט א טענה פארוואס ער ווייזט זיך נישט מיר, דו ביסט דאך נישט קיין חולה יעצט. ממילא קען מען נישט ניצן דעם ענטפער וואס דער רבי האט געוואלט ענטפערן לויטן בעל הטורים, דאס קען זיין לויטן רמבן אויכעט. ב. א צווייטע סיבה פארוואס איך קען נישט ניצן דעם ענטפער, אפילו לויטן פירוש פון בעל הטורים, אט נאך לכאורה קען דאס ענטפערן, וויבאלד עס רעדט זיך וועגן דעם רעבן נשמתו עדן, וואס זייענדיג א קינד איז אים געווען ניכר א מעין פון זיינע שפעטערדיגע מעלות, אפילו ער איז געווען פיר יאר פינף יאר אלט, האט מען שוין געזען זיינע מעלות, ווי גערעדט פריער פון די גמרא אין ברכות, בוצין בוצין מקטפיה ידיע, כ'האב פריערט געטרייט צו געדענקען וואס די ווארט איז אין גמרא און וואס דאס איז לשון קודש בוצין, בוצין אין לשון קודש פאר די וואס ווייסן נישט וואס מיינט א קאלעוואסע, זיי ניצן נישט דעם ווארט אויף אידיש, כ'ווייס נישט ווי די רוסישע אידיש ווי מ'רופט דאס, איז אין גמרא ווערט עס אנגערופן בוצין ווערט אנגערופן א דלעת, ד' ל' עין ת' וועגן דעם רעדט מען דא דלעת אין אידיש ביי אונז אין ירושלים האט דאס גערופן קאלעוואסע איז ממילא איז מ'רעדט דאך דא וועגן דעם רעבן רשב וואס מ'האט שוין געזען אין אים זיינע גדלות לויט דעם אויפן ווי די גמרא זאגט בוצין בוצין מקטפיה ידיע האט ער דאך זיכער געוואוסט וועגן דעם גודל המעלה פון עבודת אברהם אבינו בכלל ער האט שוין געלערנט, לך לך האט שוין געלערנט פריער, ער האט שוין געהערט זיכער די אלע מעלות פון אברהם אבינו, ועל אחת כמה וכמה אז ער האט פארשטאנען די מעלה הכי פשוטה וגלויה, מען דארף האבן מער צו פארשטיין א קינד פון פיר יאר וואס ער ווערט דאן אן דער רבי נשמתו עדן, האט ער זיכער פארשטאנען אין מילת אברהם אבינו לגבי מצות מילה בכלל, מען רעדט דאך דא וועגן א אידן וואס איז געווען אין עלטער פון ניין און ניינציג יאר. איז אייב ער האט פארשטאנען די גרויסע מעלה פון אברהם אבינו, וואס פאר וואס פארוויינסטו זיך פארוואס ער באווייזט זיך נישט צו דיר? האט ממילא נישט קיין ארט אז דער רבי נשמתו עדן אפילו אלס א קינד זאל זיך פארגלייכן צו אברהם אבינו, ער באווייזט זיך צו אים, פארוואס באווייזט ער זיך נישט צו מיר? ביז צו האבן א טענה פארוואס דער אויבישטער האט זיך באוויזן צו אברהם אבינו בזכות המילה און צו אים באווייזט ער זיך נישט. אײַ װי קלײן אַ קינד ער איז געװען, איז דאָך בוצין, בוצין מקטפֿיה ידיע, האָט ער געװוּסט װער אַבֿרהם אַבֿינו איז, ער האָט געװוּסט אַז אַבֿרהם אַבֿינו האָט געמאַכט דעם ברית בײַ נײַן און נײַנציק יאָר און ער נישט, װאָס װאָס װאָס װײנט זיך פֿונאַנדער? מילא, קען מען נישט ניצן דעם ענטפֿער װאָס דער רבי האָט געװאָלט ענטפֿערן לױטן בעל-הטורים, ערשטנס, רש״י האַלט נישט אַזױ, און אַפֿילו לױטן בעל-הטורים, האָט דאָך דער קינד געװוּסט זײער גוט, ס'איז טאקע געווען צוליב די מילה אבער וואסערע טענות קענסט דו האבן צו דעם אייבערשטן אבער צום צמח צדק וויינסט פארוואס דער אייבערשטער טרעפט זיך נישט צו דיר ווייל וואס ווייל דו האסט אויכעט געהאט א ברית גייסט פארגלייכן דיין ברית צו זיין ברית בלייבן מיר ווייטער מיט די זעלבע דריי שאלות ערשטנס איז די שאלה פאר וואס האט דער רבי נשמתו עדן בכלל דאס געפרעגט און נאך נישט געפרעגט אויף די ערשטע צוויי וירא'ס וואס אין פרשת לך לך צווייטע שאלה איז אויף דעם

ער האט געוואוסט וואס רשי זאגט אז וירא אליו השם איז געווען לבקר את החולה אויך האט דער רבי דאך געזאגט אויב ער איז געקומען לבקר את החולה דו ביסט דאך נישט קיין חולה וואס פארגלייכסטו זיך וואסערע טענות האסטו זאגט דער רבי ניין היא הנותנת פון די רשי ווערט אים די שיין לולי פירוש רשי ווען רשי זאגט גארנישט וואלט ער נישט געהאט קיין טענה פארוואס דער אויבערשטער באווייזט זיך נישט צו אים ווי צו אברהם אבינו פארוואס ווייל ווי איז דען שייך אז ער זאל זיך פארגלייכן צו אברהם אבינו מיט דעם וואס רשי זאגט לבקר את החולה, יעמאלט ווערט אים די שיין. פארוואס? איז דער רבי מסביר. היות אבער אז וירא אליו השם. זאגט רשי אז עס איז געווען לבקר את החולה. וואס דאך לבקר את החולה איז דאך א ענין פון גמילות חסדים. די גמרא זאגט אין בבא מציעא, אין הערה זעכצן, ביקור חולים, היינו גמילות חסדים. און דער רמב"ם פסק'נט אפ אין הלכות אבל ריש פרק י"ד, לבקר חולים ואלו הן גמילות חסדים. זאגט דער רבי רש"ב זייער געשמאק, דו רשי זאגסט מיר אז ער איז לבקר את החולים, און ביקור חולים איז גמילות חסדים, דאס הייסט, דער וירא איז געווען נישט אזוי מצד מעלת מדרגת אברהם אבינו. דער אויבערשטער האט זיך נישט באוויזן מצד די מדרגה פון אברהם אבינו. וואס איז עס געווען? א ענין פון גמילות חסד. יא? ווי דער רבי זאגט אין הערה זיבעצן, פון וואנט זע איך אז ס'איז געווען נישט אזוי שטארק די מעלה און מדרגה פון אברהם אבינו, נאר ס'איז געווען א ענין פון גמילות חסדים, זאגט דער רבי זייער געשמאק אין הערה זיבעצן, כדמוכח גם מזה, שלמדים די גמרא אין סוטה דף י"ד לערנט אפ פון דעם פסוק אז ביקור חולים אויף יעדן איינעם און איינעם אז ער דארף מאכן ביקור חולים ווי קען איך אפלערנען פון דעם אויף יעדן איינעם ביקור חולים דער ענטפער איז ס'רעדט זיך דאך וועגן אברהם אבינו ווי קען ער זיך אפלערנען פון דעם אז עס איז א ענין פון גמילות חסדים אויב עס איז א ענין פון גמילות חסדים מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים און ממילא יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין פארוואס דער רבי נשמתו עדן האט יא געפרעגט די שאלה וויבאלד אז וירא אליו איז נאר לבקר את החולה ס'האט נישט דא מער אז מצד מעלת ומדרגת אברהם אבינו נאר מצד מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא האט דעריבער האט ער דעריבער געטענהט צוליב רש"י דאס איז געווען זיין טענה וויבאלד אז אין ארט וואס דער אויבערשטער באווייזט זיך נישט צו אים ווי מען האט דערנאך געזען אז דאס האט אים געבראכט אפילו צו בכיה, ער האט געוויינט, דארף דעריבער דער אויבערשטער גומל חסד זיין אויך מיט אים און באווייזן זיך אויך צו אים. ס'איז נישט א פארגלייך זיך צו אברהם אבינו, אינגאנצן נישט. דו זאגסט מיר אז דער אויבערשטער קומט צו אברהם אבינו, נישט אלס אברהם אבינו, נאר אויף וואס? ווייל דער אויבערשטער איז גומל חסדים. אויב ער איז גומל חסדים, ס'קאסט מיר געזונט, איך וויין, איך וויל אז דער אויבערשטער זאל זיך באווייזן צו מיר, פרעג איך דיך א שאלה, פארוואס באווייזט ער זיך נישט צו מיר? זייער געשמאק. און לפי זה איז פארענטפערט דאס אין א חצי ריבוע, און לפי זה איז פארענטפערט בפשטות וואס ער האט נישט געפרעגט אויף די צוויי מאל פון וירא השם אל אברהם אין פרשת לך לך. איינע פון די שאלות איז געווען פארוואס פרעגסטו נישט אויף פרשת לך לך, ער האט שוין געלערנט צוויי מאל וירא אליו, ווייל דארטן איז די וירא געווען פארבונדן מיט מעלתו של אברהם אבינו. און מען קען זיך נישט פארגלייכן צו אברהם אבינו ממילא דארטן קען ער עס נישט וואו זע איך דארט האט עס געהאט צו טון מיט די מעלה פון אברהם אבינו זאגט דער רבי אין הערה 18 על פי זה יומתק גם כן השינוי בלשון הכתובים געוואלדיג ווי דער רבי שטעלט צו יעדן זאך א ראיה און א ראיה פון תורה ביז א פסוק אין פרשת לך לך נאמר וירא השם אל אברהם די מעלה פון אברהם ולא וירא אליו אף שנאמר לפני זה ויעבור אברם, ויהי אברם, מה שאין כן בפרשתנו נאמר וירא אליו, וואָס איז דער וירא אליו? כי הוירא דפרשת לך לך היה בקשר למעלת אברהם, מה שאין כן בפרשתנו, דאָרטן זאָגט וירא אליו, ממש געוואַלדיק, עס קען גאָר זיין אַז דאָס האָט דער רש"ב נישט געפרעגט אויף די ערשטע צוויי, ווייל דאָרטן רעדט מען וועגן אברהם, ער קען זיך נישט פאַרגלייכן צו אברהם אבינו, דאָ שטייט וירא אליו השם, שטייט נישט אברהם, זע איך דאָך אַז דער אייבערשטער באַווייזט זיך צו אים נישט אַלס זיין מעלה, נאר אלס ענין פון גמילות חסדים, רבונו של עולם, זע ווי איך בין צובראכן, איך וויל אז דו זאלסט זיך באווייזן צו מיר. אויב ס'איז גומל חסדים, האט ער א גוטע שאלה פארוואס באווייזט ער זיך נישט צו אים. יעצט דארף מען פארשטיין שוין די שאלה פון דעם רעבן נשמתו עדן, יעצט דארף מען פארשטיין דעם רעבנ'ס צמח צדק ענטפער, ס'בלייבט אויך די צוויי שאלות, פארוואס האט ער אים נישט געזאגט וועגן די אנדערע צוויי, און פארוואס, און ס'בלייבט דאך נאך די שאלה אויף די אנדערע צוויי, פארוואס דארט האט זיך יא באוויזן און דארט נישט. אויף דעם האט אים דער צמח צדק געענטפערט אז א איד צו ניין און ניינציג יאר א צדיק איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין איז ער ווערט אז דער אויבערשטער זאל זיך צו אים באווייזן פשט דער וירא אליו השם איז געווען נישט מצד מעלת ומדרגת אברהם אבינו נאר מצד גמילות חסדים יא דער אויבערשטער איז גומל חסד דערפאר איז ער געקומען צו אברהמען מצד גמילות חסדים של הקדוש ברוך הוא ענטפערט אים דער צמח צדק, פון דעסטוועגן, אפילו עס איז נישט מעלתו של אברהם, מיט אלץ, דארף מען אבער ווערט זיין דעם גמילות חסד, מען דארף זיין א כלי צו דעם, און דו ביסט נאך נישט די כלי, דו ביסט א פיר פינף יאר אלט, פינף יאריגער אלט קינד, און ביסט נישט די כלי אז דער אייבערשטער זאל זיך צו דיר באווייזן. ווי ווערט מען די כלי? און די כלי צו דעם איז די החלטה אז אין וועלכן מצב ער זאל נאר זיין, אפילו ווען ער איז אין א דרגה פון א צדיק און ער איז שוין ניין און ניינציג יאר אלט, קומט ער צו א מסקנא אז ער דארף זיך מל זיין, דאס איז די כלי, דערפאר האט זיך דער אייבערשטער באוויזן צו אים און נישט צו דיר. דאס איז געווען דער ענטפער פונעם צמח צדק ממילא פאלט אראפ אלע שאלות צמח צדק דארף נישט דערמאנען דעם ענין פון די פריערדיגע צוויי דער צמח צדק פארענטפערט נישט נאר די דא נאר ער פארענטפערט די פריערדיגע אויכעט פריערדיגע געווען א אנדער זאך אין גאנצן דא איז געווען וירא אליו השם ס'איז טאקע נישט מצד מעלתו אבער פון דעסטוועגן דארף זיין א כלי אלץ כפתור ופרח פארשטאנדיג אלע זאכן אות ז' וועט דער רבי פרעגן אויף דעם ביאור איז נאך דא שיין אויף דעם ביאור דא קען מען לכאורה פרעגן, לכאורה קען מען פרעגן א שאלה אויף דעם. סוף סוף איז דער ענין פון ביקור חולים נישט סתם א ענין פון גמילות חסדים, ס'איז נישט סתם גמילות חסדים, נאר ס'האט א תוכן מיוחד, עס איז פארבונדן מיט א חולה דווקא. מ'רעדט נישט וועגן סתם א גמילות חסד ווי איינער לייט דעם אנדערן געלט, אדער ער זאגט אים א גוט ווארט, אדער ער גייט אים מאכן א ביקור. מ'רעדט דא פארט, פארוואס איז דער אייבערשטער געקומען? טאקע גומל חסדים, אבער פארוואס? ווייל ער איז געווען א חולה. דורך דעם ביקור פארגרינגערט מען די יסורים פונעם חולה, און דאס גופא העלפט צו זיין רפואה. שטייט ווי דער רבי ברענגט אפ אין הערה איין און צוואַנציק ראה מאירי לנדרים, שהמבקר מיקל בחליו של חולה, ובבני גילו רוצה לומר שביקורם, פארוואס דווקא בני גילו? שביקורם ערב עליו,

ממילא איז דער גמילות חסדים וואס דער אייבערשטער האט געטון דא האט געהאט מיט זיך א סיבה, בפרט ווי עס שטייט אין גמרא אז עס נעמט צו אחד מן שישים פון דעם חולי, וואס דאס איז אפילו ביי א ביקור פון א בן אדם, אז איינער געבט א ביקור חולים צו א צווייטן, ועל אחת כמה וכמה אז דעם אייבערשטנ'ס ביקור חולים פועל'ט זיכער ברפואת החולה, איז אויב ס'פועל'ט א ביקור פון חולה, שטעלט זיך במילא די שאלה, יעצט ווערט א שאלה וואס דער רבי וויל פרעגן אויף דעם ענטפער וואס ער האט געגעבן, ווי אזוי האט דער רבי נשמת עדן אפגעלערנט פון וירא אליו השם לבקר את החולה, אז דער אויבערשטער באווייזט זיך אויך צוליב אן אנדער ענין פון גמילות חסדים וואס איז נישט פארבונדן מיט א חולה וואס דארף האבן א רפואה, און דער מבקר איז נוטל מחליו. דער רבי רש"ב איז דאך געווען בוצין בוצין מקטפיה ידיע, ווי קומט דאס אז ער האט געוויינט און ער האט געטראכט אז פון דעם וואס דער אויבערשטער איז געקומען וויזיטן אברהמ'ן? א ביקור גמילות חסדים, אבער ס'האט צו טאן מיט חולה, פארוואס טראכסטו אז דער רבי זאל קומען צו דיר מאכן א גמילות חסדים, ווייל דו וויינסט און דו ווילסט אז דער רבי זאל זיך צו דיר באווייזן, ער האט דיר גומל חסד זיין, איך קען אפלערנען נאר אויב ווען ער איז א חולה, יעמאלט איז דא דער ענין פון פון גמילות חסדים, אבער עס האט נישט א שייכות מיט דעם וואס ער נעמט אוועק פון זיין חולי, אבער דו ביסט דאך נישט קיין חולה, פארוואס זאל ער זיך צו דיר באווייזן? ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, ווי קומט דאס אז דער רבי רשב האט פארט געפרעגט די שאלה? ווי האט ער אפגעלערנט? די גאנצע ענטפער איז געווען אז ער האט אפגעלערנט פון דעם ווי באלד אז רשי זאגט לבקר את החולה אז ס'גמילות חסדים, אויב ס'גמילות חסדים קומט צו מיר אויכעט ווייל איך וויין, זאגט דער רבי ניין, וועט מען דאס פארשטיין, דער רבי גייט עס ענטפערן זייער געשמאק, וועט מען דאס פארשטיין בהקדם וואס די גמרא, די גמרא אין סוטה, לערנט אפ פון וירא אליו ה' אז פונקט ווי הקדוש ברוך הוא יא, אז פונקט ווי הקדוש ברוך הוא, די גמרא, וועט מען דאס פארשטיין בהקדם וואס די גמרא לערנט אפ פון וירא אליו השם, אז פונקט ווי הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, אף אתה בקר חולים, וואס אויך אין דעם איז נישט פארשטאנדיג על דרך קושיא הנל, וואס איז נישט פארשטאנדיג די גמרא זאגט אז דוקא די גמרא אין נדרים זאגט אז דוקא ביי בן גילו פון דעם חולה ווערט דורך זיין ביקור חולים אויפגעטון אז נוטל מחליו יא די גמרא זאגט אז נאר א בן גילו און אויב ער איז נישט קיין בן גילו שטייט אין דרישה לטור יורה דעה מי שאינו בן גילו אינו ממעט חליו כלל נולד בגילו ווי איך פארשטיי ווי די גמרא זאגט דארט און די מפרשים זאגן מיינט עס אז ער איז געבארן געווארן אין זיין מזל ס'מיינט נישט בן גילו אז ער האט די זעלבע יארן ווי אים, ער איז געבוירן אינעם זעלבן מזל פון אים, יעמאלט קען ער צונעמען פון אים א חלק. איז ווי קען מען אפלערנען דערפון וואס הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, וואס זיין ביקור חולים איז זיכער נאך מער ווי בן גילו, אז ביי ווי די רבי האט ארויסגעברענגט אין די הערה אין פריערדיגן אין פריערדיגן הערה צוויי און צוואַנציק, די רבי ברענגט אראפ די מדרש, הרי הקדוש ברוך הוא תאומו של ישראל, ער איז נישט נאר בן גילו, נאר איז א צווילינג פון פון די אידן און אין די מדרש וואס ער ברענגט אראפ אונטן איז געוואלדיג דער רבי ברענגט אראפ אז מה התאומים הללו אם חושש אם חושש אחד חברו מרגיש איז דאך זיכער ביים אייבערשטן אזוי אז ס'איז דא א צווילינג אפילו ווען זיי וואקסן אויס קען זיין אמאל אז איינעם טוט עפעס וויי פילט עס דער צווייטער אפילו זענען אין אנדערע ערטער איז אויב אזוי, איז ווי קען מען אפלערנען דערפון וואס הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, וואס זיין ביקור חולים איז זיכער נאך מער ווי בן גילו, ווי קען מען אפלערנען אז ביי יעדער אידן וואס רובם זענען נישט בני גילו דארף זיין מבקר חולים, ווי קען איך אפלערנען אז דארף זיין מבקר חולים? איז די זעלבע קשיא וואס איך האב אויפן רבין נשמתו עדן, אז דער אויבערשטער איז געקומען לבקר, אה, גמילות חסדים, אבער פארוואס ווייל ער איז געווען א חולה, וואס האסטו טענות דו ביסט דאך נישט קיין חולה, די זעלבע זאך איז שווער אויף די גמרא אויכעט. וואס די גמרא זאגט אז לערנט אפ פון דעם וירא אז הקדוש ברוך הוא ביקר חולים אף אתה בקר חולים וואסער שייכות האט עס יש לומר וואס דער ענטפער סיי אויף די גמרא און סיי אויף די מעשה מיטן רבין נשמתו עדן אז רשי איז מרמז דעם ביאור על זה בפירושו דא על התורה אין דעם פסוק וואס רשי ברענגט אראפ דעם ענין וואס געזאגט פריערט אז אויף דעם איז געבויט די שאלה פון דעם רבין רשב פארוואס האט געווען ווייל רשי זאגט לבקר לבקר חולים פון דעם וועט מען עס אפלערנען. וואס שטייט דא? זאגט דער רבי אזוי, דערמיט וואס ער זאגט, לבקר את החולה, נישט קומען צו אים אלץ ווייל ער האט געמאכט א ברית, אבער לבקר את החולה. אמר רב חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, בא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו. דאס שטייט אין די גמרא ער נעמט עס אין גמרא בבא מציעא דאס רשי ברענגט אראפ דא אין חומש פרעגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה אויף דעם לכאורה איז נישט מובן די אריכות בלשון רשי וואס איז די אריכות בלשון רשי ער זאגט דאך שוין לבקר את החולה איז וואס איז ער מוסיף ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו האסט שוין געזאגט פריער, האסט אנגעהויבן זאגן אז וירא אליו השם באלוני ממרא והוא ישב פתח האהל, זאגט רשי לבקר את החולה, וואס לייגסטו צו מיט רב חמא בר חנינא אז יום שלישי למילתו היה בא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו, האסט דאך שוין געזאגט לבקר את החולה, ווייס איך שוין דאס. נאר דערמיט באווארנט רשי, דא ליגט א געוואלדיגע זאך וואס רשי איז אונז מגלה, און לויט דעם וועט אראפגיין די שאלה, ווי קומט דאס אז דער רבי נשמתו עדן האט יא געפרעגט פארוואס ער באווייזט זיך נישט ווען, און די גמרא וועט תיכף ווערן פארענטפערט. נאר דערמיט באווארנט רשי, דאס וואס דער אויבערשטער איז געקומען צו אברהמען לבקר את החולה, איז עס נישט געווען כדי צו אראפנעמען פון זיין חולי, עס איז נישט געווען אינגאנצן שייך צו צו אראפנעמען פון זיין חולי, נאר בלויז לשאול בשלומו כדלקמן, דא לייגט אוועק דער רבי דעם יסוד, עס איז געווען אינגאנצן אויף קומען און נאר פרעגן וואס ער מאכט נישט צו נעמען פון אים די חולי ווי דער רבי מאכט זיין זייער געשמאקע ראיה פון פסוק אז ער איז נישט געקומען צו צו אים אויסהיילן דער רבי זאגט אין הערה איין און דרייסיק ויש לומר שמטעם זה מעתיק רשי שם בעל המאמר באוואוסט מ'האט שוין געלערנט אזויפיל מאל רשיס אין די שיחות אז ווען רשי ברענגט אראפ א בעל המאמר קומט ער עפעס מחדש זיין דא וואס ברענגט ער אראפ אמר אמר רב חמא אמר רב חמא בר חנינא אז ער קען זאגן מבקר את החולה יום שלישי למילתו היה ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו וואס וואס גיט מען צו דער נאמען פון דאס מוז זיין אז דא ליגט עפעס באהאלטן מיט דעם נאמען זאגט דער רבי זייער געשמאק יש לומר שמטעם זה מעתיק רשי שם בעל המאמר ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו ווער דאס איז געווען

לכן מה הקדוש ברוך הוא אף אתה זייער געשמאק מיט דעם ווערט פארענטפערט די גמרא די שאלה גייט שוין אראפ דעם וואס רשי ברענגט דעם בעל דעם נאמען פון דעם וואס זאגט ער דא ער זאגט בא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו נישט אויף אויסהיילן אים ממילא איז ער נישט געקומען אויף אויסהיילן אים ממילא דער זעלבער תנא זאגט דאך אז מה הקדוש ברוך הוא פון וירא אליו השם לבקר את החולה זאגט ער מה הקדוש ברוך הוא ביקר חולים אף אתה בקר חולים זייער געשמאק אות ח' יעצט גייט דער רבי מסביר זיין אז דער לשאול בשלומו מוז ער זאגן מיט דעם וואס ער זאגט לבקר את החולה איז נישט גענוג נאר ער קומט זאגן לשאול בשלומו דער לבקר את החולה נישט אראפנעמען פון זיין חולי און אפילו ווי געזאגט פריער אז דער אויבישטער איז תאומה א צווילינג פון די אידן נישט דאס איז דא געווען די כוונה וואס זעט מען נאך זייער געשמאק אות ח' נאך וירא אליו השם שטייט גלייך אין פסוק אין קאפיטל יח פסוק ב שטייט אז אברהם האט געזען שלושה אנשים ניצבים עליו זאגט רשי אז איינער פון זיי איז געקומען לרפא את אברהם און וויבאלד אז סיי ווי אויך אן וירא אליו השם איז אברהם אויסגעהיילט געווארן אינגאנצן, וויאזוי? דורך מלאך רפאל, ווי ס'שטייט ווייטער אין פסוק אז ווען דער אייבישטער קומט צו אים איז והוא יושב פתח האוהל כחום היום, א קראנקער, ער פילט נישט גוט, ס'איז שלישי למילה, וואס איז געווען גלייך ווי רפאל איז אנגעקומען? וואס שטייט גלייך נאכדעם? וירץ וימהר ואל הבקר רץ אברהם, ער איז געווארן געזונט מיטאמאל, ער האט גארנישט שלישי למילה, ער האט פארגעסן פון דעם אינגאנצן, וויבאלד אז סיי ווי אויך נאך וירא אן וירא אליו השם איז אברהם אויסגעהיילט געווארן אינגאנצן דורך מלאך רפאל, און גלייך ווי ער איז געקומען. האט דאך נישט קיין ארט צו זאגן אז מיט א וויילע פריער זאל דער אויבישטער קומען בכדי צו אראפנעמען פון אים בלויז אחד משישים בחליו, לייגט זיך נישט אין שכל, דער אויבישטער קומען אים מבקר חולה זיין, אראפנעמען אחד משישים, נאכדעם איז געקומען רפאל האט אים אויסגעהיילט אינגאנצן, לייגט זיך נישט אינגאנצן אין שכל אז דאס איז דאס געווען, ממילא דעריבער איז רשי מדייק ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו, ער איז טאקע מבקר דעם חולה, אבער וואס איז גמילות חסדים ווי געלערנט פריער וואס איז ער געקומען לשאול בשלומו נישט מער ווי פרעגן וואס ער מאכט און דער מלאך רפאל האט אים גאר אויסגעהיילט דעריבער איז רשי מדייק ובא הקודש ברוך הוא ושאל בשלומו אז די מטרה פון די ביקור חולים של הקודש ברוך הוא איז געווען נישט לרפאות על כל פנים אחד משישים נישט דאס נאר בלויז אן עניין פון גמילות חסדים און דערפאר לערנט מען דערפון דעם חיוב פון ביקור חולים אויף יעדן אידן, איז אלץ זייער געשמאק פארשטאנדיג, וויבאלד אז דער אויבישטער איז געקומען לבקר את החולה אלס גמילות חסדים און נישט אויף אראפנעמען מחליו, ווערט ווייטער צוריק געשמאק פארשטאנדיג די שאלה פון דעם רבין נשמתו עדן, דער אייבשטער איז דאך געקומען זיך באווייזן צו אים נאר אינגאנצן אויף. אלס ענין פון גמילות חסדים, אויב אזוי דארף ער זיך צו מיר אויכעט באווייזן. דעריבער האט דער רבי נשמתו עדן געהאט אט די טענה, אז מצד גמילות חסדים דארף דער אויבערשטער באווייזן זיך אויך צו אים, כנזכר לעיל. יעצט וועט זיין פארשטאנדיג אויך אז מען איז נישט אנגעקומען, מען האט שוין געלערנט פריער דעם תירוץ וואס דער רבי האט געענטפערט, וואס דער וואס דער צמח צדק האט אים געענטפערט, וואס האט דער צמח צדק געענטפערט, אז מען דארף זיין א כלי צו דעם, און וואס איז די כלי? אבער צו ניין און ניינציג יאר מ'איז א צדיק מ'איז מחליט אז מ'גייט זיך מל זיין יעמאלט איז דא דער ענין פון וירא אות טית ביז דא איז די שיחה יעצט קומט ארויס די הוראה וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם אות טית ווי גערעדט אמאל בארוכה אין לקוטי שיחות חלק טו איז איינע פון די הוראות וואס מ'דארף ארויסנעמען פונעם סיפור וואס די איינע פון די הוראות וויבאלד דער מאורע הנל מיטן רבין נשמתו עדן האט פאסירט ווען ער איז געווען א קינד פון פיר אדער פינף יאר און ווי די גמרא זאגט אין כתובות בציר מבר שית א גאנצע דיון אין די גמרא ווען מען זאל לערנען קינדער און ער זאגט אים אז בציר מבר שית זאלסטו נישט נעמען לערנען אזוי זאגט דארט אין די גמרא ווייניגער ווי זעקס זאלסטו נישט נעמען איז דערפון א הוראה א מורא'דיגע הוראה אז אפילו א קינד וואס איז אלט פֿיר אדער פֿינף יאר קען מען ביי אים ארויסרופן דורך א חינוך כדבעי א תשוקה צו רוחניות און געטליכקייט ביז צו א תשוקה נפלאה וואס רופט ארויס בכי' רעד זיך נישט איין אז וויבאלד די גמרא זאגט אז בציר מבר שית, ווייניגער ווי זעקס יאר אלט, אדער וואס זאל איך טון מיט א קינד פון פֿיר יאר, איך גיי אים לערנען אזעלכע זאכן? ניין, זאלסט געדענקען אז א קינד פון פֿיר פֿיר יאר און פֿינף יאר אלט דורך א חינוך כדבעי ווי ס'דארף צו זיין, קענסטו דערוועקן אין אים א תשוקה אויף רוחניות און געטליכקייט ביז ער זאל וויינען פארוואס ער האט נישט די דעם ענין. ס'איז נישט קיין סתירה דערצו פון הוראת הרמב ם, לכאורה דער רמב ם אין פירוש המשניות אין סנהדרין זאגט בנוגע דעם אופן הלימוד מיט א קטן, דער רמב ם זאגט דאך אין גאנצן אנדערש, זאגט דער רבי ס'וועט נישט זיין קיין סתירה, דער רמב ם זאגט אז מען דארף זוכה זיין ביז מען איז זוכה צו לערנען. בדברים שהם אהובים אצלו לקטנות שניו. און ווי קענסט אים גיין לערנען אז ער זאל האבן א א מורא'דיגע תשוקה צו אלוקות און צו געטליכקייט און צו רוחניות ביז ער זאל וויינען? דער רמב"ם זאגט דאך נישט אזוי. ער זאגט דאך קרא, לערן תורה, ואתן לך אגוזים, כ'וועל דיר געבן ניסלעך. ער ווערט עלטער, ניסלעך נעמט אים שוין נישט, גיט מען אים עפעס געלט צו קויפן א גלידה, צו קויפן אייזקרים, אדער אויף אנדערע זאכן. זע איך דאך אז מ'דארף אים פשוט געבן א ענין, כאילו ווי צו זאגן מ'דארף אים משחד זיין, ער זאל לערנען. איז לכאורה דאס א סתירה פון דעם רמב"ם, ווייל דער מאורע הנ"ל, דער מאורע וואס האט געטראפן דעם רבי'ן רש"ב, בפרט נאכדעם ווי כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר דער פריערדיגער רבי האט עס מפרסם געווען, האט מגלה געווען דעם דרך בחינוך. דער רמב"ם זאגט אז אזוי דארף זיין, אבער דער פריערדיגער רבי האט מגלה געווען א נייעם סארט וועג ווי ס'דארף זיין דער חינוך, און דער רבי דארף מסביר זיין פארוואס דווקא אין איצטיגע דורות, לכאורה אויב דער רמב"ם זאגט אזוי איז דאך היינט זיכער אזוי, ניין? ויש לומר, נאך מער, דער רבי, דער פריערדיגער רבי, ווען ער האט עס דערציילט, האט ער מגלה געווען און מחדש געווען דעם דרך בחינוך, מיט'ן דערציילן און עס מגלה זיין אין די וועלט, בלשון החסידות ער האט געעפנט א נייעם צינור מען זעט אין אין אין זוהר שטייט פתח פתח רבי אבא פתח אלעמאל שטייט דער ענין פון פתח וואס איז דער ענין פון פתח נאך דעם וואס מען עפנט אויף דעם צינור דעמאלט גייט שוין די וואסער אליין מילא נאכדעם וואס דער רבי פריערדיגער רבי האט אויפגעעפנט, האט ער שוין געעפנט דעם צינור, און לויט דעם אז מען זאל קענען מחנך זיין א קינד ביז געטליכקייט זאל ווערן ביי אים, דברים שהם אהובים אצלו, ס'איז נישט קיין סתירה צו דעם רמב"ם, דער רמב"ם זאגט אז מען דארף אים געבן דברים שהם אהובים אצלו, יעמאלט דאס געווען אן ענין פון ניסלעך און דערנאכדעם געלט און אנדערע זאכן, ניין, דאס ווערט ביי אים דברים אהובים אצלו, א טייל אויך פאר זיין קטנות שניו קען מען אים אריינלייגן און מחנך זיין ער זאל צוקומען צו אזא דרגה ביז ער וויינט ע"ד וואס מ'געפינט בנוגע לכמה עניינים איי ווי קען דער פריערדיגער רבי פותח זיין אזא צינור זאגט דער רבי אין הלכה איז דאס דא א רמז אויכעט להלכה אז נשתנו הטבעים דער רבי ברענגט אראפ אין דער הערה אין צוויי פלעצער וואס מען זעט עס אין איין פלאץ זעט מען עס ביי חס ושלום א דעם עניין פון חליצה מיט יבום איז זיי יענער איז אוועק געגיין און זי איז געווען אינמיטן און זיין ווייב האט געשוואנגערט און דערנאך האט זי געהאט א קינד איז אויב זי האט עס געהאט צו פולע ניין חדשים הייסט עס אפילו ער איז גלייך אוועק געגיין דער קינד איז אויכעט געשטארבן אבער עס איז שטייט אז ס'איז שוין געווען א קינד יעמאלט דארף זי נישט האבן קיין יבום דא זאגט דער בית יוסף קומט דער רבי צייכנט אן דער רמ"א אבן העזר וואס זאגט דער רמ"א דער רמ"א זאגט אז מען זעט דאך בחוש אז דער חוש לייקנט דאס מ'זעט היינטיגע צייטן אז אפילו זיי אריינגיין אין דער לשון פון אים איז אז דער ולד של קיימא נולד לתשיעי און דער לשון דארף זיין לט' חדשים גמורים זאגט דער בית יוסף זאגט דער רמא איך זע דאך אבער היינט אז אפילו איין טאג אין ניינטן איז ער שוין א בר קיימא זאגט ער אז ס'איז נישט איז דער חוש מכחיש מ'דארף זאגן אז עכשיו נשתנה הענין נשתנו הטבעים ס'איז געווארן גאנץ אנדערש און היינט קען עס יא זיין דער רבי צייכנט דא נאך צום אלטן רבי'נס שלחן ערוך וואס דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין שלחן ערוך אין סימן קוף אין אין אורח חיים סוף סימן קוף עין טעס ס'איז געווען א מנהג אז מ'דארף עסן זאלץ נאכן עסן מ'דארף טרינקען וואסער נאכן עסן דער אלטער רבי זאגט דארטן אז מ'טרינקט נישט אז מ'עסט נישט קיין זאלץ איז א סכנה מיט ווען סא ווי אזוי מ'דארף עסן די זאלץ מיט וועלכן פינגער א גאנצע אריכות דארט וואס ענדיגט צו דער רמבם דארט דער אלטער רבי ועכשיו לא נהגו כלל דאכילת מלח אחר הסעודה ואין ניזוקין פארוואס מפני שנשתנו הטבעים איז דארט די זעלבע זאך די טבעים האבן זיך געביטן היינטיגע צייטן און מען קען נעמען א קינד פון פיר יאר אלט און ביי אים זאל זיין די דברים שהם אהובים אצלו ווי קליין ער איז זאל זיין אין רוחניות און אין געטליכקייט ביז ער זאל וויינען אויף דעם אות יוד, מען דארף אבער האבן א ביאור, ס'איז נאך אלץ נישט פארשטאנדיג פארוואס טאקע האט זיך דער ענין אויפגעטון ערשט בדורות האחרונים, און דורך א מאורע וואס האט פאסירט מיט דעם רבי'ן נשמתו עדן, פארוואס דווקא בדורות האחרונים און דווקא דעם רבי'ן, דער רבי וועט ענטפערן ביידע זאכן, פארוואס דווקא בדורות האחרונים, פארוואס דווקא דער רבי רשב מיט אים איז געווען די מעשה, און דורך אים האט זיך געעפנט דער צינור. וועט מען דאס פארשטיין בהקדים הביאור וואס דער גילויים פון פנימיות התורה איז געקומען דווקא בדורות אחרונים, די זעלבע זאך וואו איז נתגלה געווארן פנימיות התורה, זוהר און קבלה און חסידות, דווקא דורך די דורות אחרונים, וואו איז דאס געעפנט געווארן? דורך דעם אריזל, ס'איז דא א לשון דער רבי ברענגט אראפ אין הערה נײַן און דרײַסיק, דער אריזל שרייבט, דדווקא בדורות אלו האחרונים, מותר מצוה לגלות זאת החכמה, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין אגרת הקודש. ביז דעם אריזל איז דאס געווען מען טאר נישט. ער האט געלערנט איינער מיט א צווייטן, נאר איינציגע. דער אריזל שרייבט בדורות אלו אחרונים איז מצוה לגלות זאת החכמה. איז געקומען דווקא בדורות אחרונים דורכ'ן אריזל און דערנאך דורכ'ן בעל שם טוב, ביז אין אן אופן פון השגה והבנה דורך תורת החסידות חבד. חסידות חבד ברענגט עס אראפ פשוט אין הבנה והשגה. זאלסט דאס קענען פארשטיין, דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פֿערציק, אין לשון פון תיקוני זוהר, תיקוני זוהר בסופו, אז ווי מען לערנט דעם ענין פון חסידות און קבלה זאגט דער זוהר אז ס'איז אין אן אופן פון יתפרנסון מיניה, יתפרנסון מיינט אז דו האסט פרנסה פון דעם, דאס מיינט אז ס'ווערט א חלק פון דיר, אזוי ווי א מענטש גייט ארבעטן און ער קריגט פרנסה פון דעם, אזוי ווען דו לערנסט דאס ווערט דאס א חלק פון דיר און ס'ווערט פארשטאנדיג אין שכל, ווי דער רבי זאגט אז אן אופן פון השגה והבנה דורך תורת החסידות. יא, זעט מען אז ס'איז געווארן אין די לעצטע יארן. זאגט דער רבי לכאורה, אכשור דרא בתמיה. די דורות פריערדיגע זענען געווען אסאך גרעסער ווי אונז, די דורות גייען דאך אראפ יעדן דור, ווי קומט דאס אז דווקא אין די דורות האחרונים איז דאס געווארן? אכשור דרא בתמיה. דער רבי וועט ענטפערן וואס דאס איז. איז ידוע איינער פון די ביאורים בזה, דער רבי נשמתו עדן אין קונטרס עץ חיים איז דאס מסביר, אז אדרבה, מצד דעם וואס בדורות האחרונים איז דער חושך גרעסער, דארף מען האבן א הוספה אין אור הקדושה. וואס מער חושך דארף מען האבן מער אור, ועל דרך זה איז אויך בנדון דידן. מצד דער התגברות החושך שבדורות האחרונים.

כנזכר לעיל איז פארענטפערט געווארן פארוואס דווקא בדורות האחרונים בלייבט נאך די שיילע פארוואס דווקא דער רבי רש"ב דער רבי ענטפערט זייער געשמאק דאס איז אויך דער טעם וואס ענין זה האט זיך אויפגעטון דורך א מאורע וואס האט פאסירט מיט דעם רבי'ן נשמתו עדן פארוואס דווקא מיט דעם רבי'ן נשמתו עדן מעניניו המיוחדים פון רבי'ן נשמתו עדן איז געווען וואס ער האט מייסד געווען ישיבת תומכי תמימים אין שמחת תורה, דאכט זיך אום תרנ"ט, אויב איך געדענק ריכטיג דעם יאר, נישט געפערליך, שמחת תורה ביינאכט, האט דער רבי רש"ב געזאגט אז ער גייט עפענען א ישיבה, דאס איז געווען נאך וואס ער האט זיך געוואלגערט, אזוי האט ער געזאגט דעם לשון, האט זיך געוואלגערט די אוהלי קודש פון זיין, פון דעם רבי'ן מהר"ש פון זיין טאטן, און פון דעם צמח צדק זיין זיידן וואס זענען אין זעלבן אוהל, האט זיך געוואלגערט אויף די אוהלים, און דארט האט ער אויסגעפועלט אויף די תלמידים ווער ס'וועט זיין א תלמיד אין תומכי תמימים ביז משיח וועט קומען, און ער האט א נאמען געגעבן יעמאלט שמחת תורה ביינאכט האט ער געזאגט מיטן לשון אזוי ווי מ'זאגט ביי די הקפה תומך תמימים הושיעה נא האט ער געזאגט תומכי תמימים הושיעה נא, און ער האט מייסד געווען די ישיבה תומכי תמימים, וואס איז דער אויפטו פון תומכי תמימים? וואו מען זאל לערנען נגלה דתורה צוזאמען מיט פנימיות התורה, ס'קיינמאל נישט געווען ביז יעמאלט אזא זאך, ס'איז געווארן א סדר, ס'איז דא א סדר נגלה און א סדר חסידות יעדן טאג אין די ישיבה, וואס האט ער געמאכט פון דעם? אלס א תורה אחת, אז נגלה פנימיות התורה און נגלה און חסידות גופא דאורייתא און נשמתא דאורייתא איז איין זאך, און מען לערנט דאס אין ישיבה, די בחורים לערנען דאס אין ישיבה, איז אלס א הקדמה דערצו, האט מען געדארפט פותח זיין א נייעם צינור און א נייעם דרך אין חינוך צו קענען מאכן אזא זאך אז אין א ישיבה זאל מען לערנען נגלה און חסידות צוזאמען און ס'ווערט תורה אחת האט געדארפט זיין דער צינור זאל זיך עפענען ווען ער איז געווען פיר פינף יאר אלט אז אפילו ווען דער קינד איז נאך אלט פיר אדער פינף יאר קען מען ביי אים ארויסרופן א תשוקה נפלאה ער זאל גלוסטן אז דער אויבערשטער זאל זיך צו אים באווייזן. והנהגה אמורה, ביי די וועלעכע מען רופט משיחי, די גמרא זאגט דעם פסוק אל תגעו במשיחי, דאס גייט אויף די קליינע קינדער, די גמרא אין שבת קי ט זאגט אל תגעו במשיחי, גייט עס אויף די קליינע קינדער, איז דאך די הנהגה אמורה ביי זיי, ביי די קליינע קינדער, ווערט די הכנה קרובה צו ביאת וגילוי משיח, זיי ווערן דאך אנגערופן משיחי און מ'וועט פועלן ביי זיי אז זיי זאלן האבן א געשמאק און ס'זאל זיין ביי זיי דברים אהובים, דער ענין פון תשוקה נפלאה זאל גלוסטן אז דער אויבערשטער זאל זיך צו אים באווייזן ביז ער וויינט א איז דאס די הכנה וואס זאל זיין דער ביאת וגילוי המשיח ווען עס וועט זיין וירא ה' שטייט אין תניא פרק ל ו וירא השם, וואס ס'שטייט א פסוק אין ישעיה, יעמאלט וועט זיין דער וירא השם, וואו זעט מען דאס? שטייט אין ישעיה, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדו, כי פי השם דיבר, יעמאלט וועט מען זען מיט די אייגענע אויגן, וועט מען זען די רוחניות, מ'וועט זען ווי יעדע זאך לעבט פון אלוקות, מ'וועט זען א טיש, אבער מ'וועט זען די אלוקות וואס איז מחיה דעם טיש, און ס'וועט זיין אין א אופן פון למטה מעשרה טפחים, ממש למטה דא למטה. דער רבי ענדיגט צו, בקרוב ממש, ווען ס'וועט ווערן מקוים, וואס ווען דער בעל שם טוב האט געמאכט די עליית נשמה אין היכל משיח, האט ער אים געפרעגט, אימתי קאתי מר? האט ער אים געענטפערט אז ס'וועט זיין אתי מר דא מלכא משיחא, דאס איז משיחת שבת פרשת וירא כ' חשוון, און מוצאי שבת קודש פרשת חיי שרה תש מ.